בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף י ד. מ'הייבן אן דף י ד עמוד א' אויבן ביי די גמרא, איידער מ'הייבן אן די גמרא מיר נאכאמאל איבערגיין בקצרה די משנה, מ'האמיר געזען אין די משנה, די משנה האט געזאגט א קורה שאמרו רחבה כדי לקבל אריח, די קורה וואס מ'רעדט פון דעם וואס דאס איז מתיר צו טראגן די מבוי, דארף קענען האלטן אויף דעם אן אריח, אריח האמיר געזען אין די משנה, דאס איז א שטיין וואס איז צוטיילט אויף צוויי וואס טייטש די גודל פון דעם אריח איז דריי טפחים אויף. איינס מיט א האלב טפחים, און במילא די קורה דארף זיין ברייט א טפח, אז די חלק פון די שטיין וואס איז איינס מיט א האלב טפחים ליגט אזוי אויף די קורה, און ס'שטעקט זיך ארויס אביסל א פערטל טפח פון ביידע זייטן, עמיר זען די גמרא עט פארענטפערן ווי אזוי דאס ארבעט, אבער על כל פנים אזוי די משנה געזאגט, חוץ פון דעם האט די משנה געברענגט א מחלוקת פון די תנא קמא און רבי יהודה, די תנא קמא האט געזאגט אז חוץ פון דעם וואס די קורה דארף זיין גענוג ברייט זאל ליגן אויף דעם אריח, דארף עס אויך זיין גענוג שטארק זאל האלטן אן אריח, וואס טייטש א שוואכיטשע קורה וואס קען נישט האלטן אויף דעם א שטיין איז נישט קיין גוטן קורה, און רבי יהודה האט געזאגט אז ניין, וואס טייטש דארף נישט זיין גענוג שטארק, נאר אפילו א קורה פון קש אדער פון קנים האט ער געזאגט קוקט מען עס אן רואין אותה כאילו שהיא של מתכת כאילו ס'איז געמאכט פון אייזן, ס'דארף נישט זיין בפועל גענוג שטארק צו האלטן אויף דעם אן אריח, חוץ פון דעם האט מען געזען רבי יהודה האט אויך געזאגט אז א קורה וואס איז קרום אדער א קורה וואס איז רינדעכיג וואס קען אויך בעצם נישט האלטן אויף דעם א שטיין, פונדעסטוועגן זאגט מען אז ס'איז א גוטע קורה לויט ר' יהודה. נאך האט מען געזען די משנה האט אויסגעפירט אז וויאזוי ווייסט מען וואס טייטש אבער א רינדעכיגע קורה וואס איז ווי רינדעכיג אזוי ווי א שטעקן פון א בעזעם איז דאך נישט שייך צו מעסטן ווי לאנג דאס איז ווייל מ'קען דאך נאר מעסטן פון ארום און ארום איז וויאזוי ווייסט מען צו ס'איז ברייט א טפח צו נישט האט די משנה געזאגט כל שיש בהיקפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח אז טאמער פון ארום און ארום איז דריי טפחים אז מ'נעמט א מעסטער און מ'מעסט ארום און ארום דריי טפחים איז א סימן אז די דיקקייט איז דיק א טפח און ממילא איז דאס א גוטע קורה. זאגט די הייליגע גמרא, טפח? טפח ומחצה בעי. וואס טייטש וויאזוי זאגסטו מיר אז די קורה איז גענוג אז ס'איז דיק א טפח? זאגסט דאך אליין ס'דארף קענען האלטן אויף זיך אן אריח, א שטיין. די שטיין האמיר געזען איז דיק איינס מיט א האלב טפחים, און ממילא לכאורה די קורה דארף אויך זיין ברייט איינס מיט א האלב טפחים, צו קענען האלטן א שטיין פון איינס מיט א האלב טפחים. פארוואס זאגסטו אז ס'איז גענוג אז די קורה איז נאר ברייט א טפח? ענטפערט די גמרא, כיוון דרחב לקבל טפח, אידך חצי טפח, מלבין ליה בטינא משהו מהאי גיסא משהו מהאי גיסא וקיימא, וואס טייטש היות וואס די קורה איז דיק א טפח, קען מען שוין ארויפלייגן אויף דעם א שטיין, וואס די שטיין איז טאקע איינס מיט א האלב טפחים, ס'שטעקט זיך ארויס א פערטל טפח פון ביידע זייטן, אבער היות וואס מ'קען שמירן אביסל ליים אביסל טיט פון ביידע זייטן, וואס טייטש די חלק וואס שטעקט זיך ארויס קען מען אביסל שמירן טיט פון די זייטן, זאל זיך צודעקן זאל צודעקן די קורה זאל נישט אראפפאלן, און ממילא קומט אויס אז א קורה פון א טפח קען האלטן א שטיין וואס איז איינס מיט א האלב טפחים, פארדעם איז גענוג אז די קורה איז טאקע ברייט א טפח. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבה בר רב הונא, האט רבה בר רב הונא געזאגט, קורה שאמרו, די קורה וואס מען האט געזאגט, צריכה שתהא בריאה כדי לקבל אריח, דארף טאקע זיין געזונט און שטארק, ס'דארף קענען טעכניש אויך האלטן אריח, וואס דאס איז כשיטת די תנא קמא פון אונזער משנה, וואס זאגט טאקע אזוי אז ס'דארף אויך זיין א שטארקע קורה, רבי יהודה האבן מיר געזען קריגט זיך אויף דעם זאגט אפילו א שוואכע אבער תנא קמא זאגט אז דארף זיין שטארק אבער זאגט רבה בר רב הונא לייגט דא צו ומעמידי קורה אינן צריכין שיהיו בריאין כדי לקבל קורה ואריח וואס טייטש אמאל געווען נישט אלעמאל האט מען געלייגט די קורה אויף די וואנט אליין פון די מבוי נאר אסאך מאל האט מען גענוצט מעמידי קורה וואס טייטש אין די זייט האט מען געהאט אזעלכע שטיקלעך האלץ וואס מען האט אריין געבויט אין די וואנט און די קורה געלעגן אויף דעם, זאגט יעצט רבה בר רב הונא די קורה אליין דארף טאקע זיין גענוג שטארק צו האלטן אויף זיך א שטיין, אבער די מעמידי קורה דאס וואס האלט די קורה דאס דארף נישט זיין גענוג שטארק אז זאלסט קענען לייגן אויף דעם א קורה און אויף די קורה א שטיין, נאר דאס קען זיין שוואך אויך, קומט אויס למעשה אז בפועל טאמער איך גיי לייגן יעצט א שטיין אויף די קורה, די גאנצע זאך צאמפאלן ווייל די מעמידים קענען דאס נישט האלטן, אבער היות וואס די קורה אליין לכשלעצמו איז גענוג שטארק צו האלטן א שטיין, דארף נישט די מעמידים אויך זיין גענוג שטארק, רב חסדא אמר רב חסדא קריגט זיך, רב חסדא זאגט אחד זה ואחד זה צריכין שיהיו בריאין כדי לקבל קורה ואריח, סיי די קורה דארף קענען האלטן דעם שטיין, און טאמער מען נוצט מעמידי קורה פון די צוויי זייטן, דארף די מעמידים אויך זיין גענוג שטארק צו האלטן דעם קורה מיט די שטיין אויף זיך. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט, הניח קורה על גבי מבוי, טאמער איינער האט געלייגט א קורה ביים אריינגאנג צום מבוי, ופרס עליה מחצלת, און ער האט געוואלט זיין א מהדר, ער האט געוואלט נאך בעסער מאכן דא, און במילא וואס האט ער געטון, ער האט גענומען א מחצלת, די מחצלת איז געווען אזויווי א מחיצה, ער האט געהאנגען די מחצלת אויף די קורה, און ס'האט אזוי אראפגעהאנגען אז אלס מחיצה אריינצוגיין אין די מבוי, אבער והגביה מן הקרקע שלושה, איז למעשה די מחצלת קומט נישט אן ביז צו די ערד, נאר וואס דען ס'איז העכער פון די ערד דריי טפחים, ס'איז דא לופט צווישן די מחצלת און די ערד מער פון דריי טפחים, איז די דין איז, קורה אין כאן, מחיצה אין כאן, די גאנצע קורה הייסט נישט קיין קורה, און די מחיצה הייסט אויך נישט קיין מחיצה, פארוואס? איז די גמרא מסביר, קורה אין אין כאן, דהא מיכסיא, די קורה הייסט נישט קיין קורה ווייל ס'איז צוגעדעקט, די גאנצע טעם פונעם קורה איז דאך אלס היכר, יעצט זעט מען דאך נישט די קורה ס'איז צוגעדעקט מיט א מחצלת, און במילא די גאנצע אויפטו פון די קורה איז נישט דא מחיצה אין כאן א מחיצה הייסט עס אויך נישט פארוואס דהויא לה מחיצה שהגדיים בוקעין בה ס'דא א דין אז יעדע זאך וואס איז העכער פון די ערד מיט דריי טפחים ס'טייטש טאמער ס'איז דא מער פון דריי טפחים פון די זאך ביז די ערד קוק איך נישט אן כאילו ס'קומט אן ביז די ערד פארוואס ווייל דאס הייסט גדיים בוקעין בה ס'קען דא אריבער גיין גדיים ציגן און במילא קען איך נישט אנקוקן כאילו ס'קומט אן ביז די ערד ווייל בפועל גייען דאך דא אריבער גדיים גדיים קען זיך דא אדורך שטופן, און במילא דא אויך, דאס הייסט נישט קיין מחיצה ווייל ס'איז גדיים בוקעין בה, ס'איז דא דא מער פון דריי טפחים, און במילא די גאנצע מבוי טאר מען נישט טראגן דעם שבת. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן האבן געלערנט א ברייתא, קורה היוצאה מכותל זה, ואינה נוגעת בכותל זה, א קורה וואס גייט פון איין זייט וואנט וואס טייטש פון די רעכטע זייט, ס'קומט נישט אן ביז צו די לינקע זייט, וכן שתי קורות אחת יוצאת מכותל זה, ואחת יוצאת מכותל זה, ואינן נוגעות זו בזו, צוויי קורות, מען לייגט א קורה שטעקט זיך ארויס פון די רעכטע זייט פון די מבוי פון די לינקע זייט, אבער זיי רירן זיך נישט צו ס'איז דא א הפסק אינדערמיטן וואס איז ליידיג, איז די דין אזוי, פחות משלושה, אין צריך להביא קורה אחרת, טאמער די לאך וואס איז ליידיג דא איז ווייניגער פון דריי טפחים, דארף מען נישט ברענגען אן אנדערע קורה, פארוואס ווייל ס'איז דא די דין פון לבוד, במילא קוק איך אן כאילו ס'מחובר, שלושה, טאמער ס'איז דא ליידיג דריי טפחים אדער מער, צריך להביא קורה אחרת דארף מען שוין א נייע קורה פארוואס ווייל די קורה איז אפגעהאקט און במילא דאס איז נישט קיין גוטע קורה רבי שמעון גמליאל אומר רבי שמעון גמליאל האבן מיר דאך שוין געזעהן ער האלט מען זאגט לבוד אפילו ביז פֿיר טפחים און במילא רבי שמעון גמליאל לשיטתו פחות מארבעה אין צריך להביא קורה אחרת ארבעה צריך להביא קורה אחרת ס'טייטש ס'ווענדט זיך צו ס'איז דא ווייניגער ווי פֿיר טפחים זאגט מען לבוד אבער פֿיר טפחים אדער מער זאגט מען מער נישט קיין לבוד, זאגט די ברייתא ווייטער, וכן שתי קורות המתאימות, לא בזו כדי לקבל אריח, ולא בזו כדי לקבל אריח, טאמער איינער האט צוויי קורות, וואס ליגט איינס לעבן דעם צווייטן, ס'טייטש ביידע קומען אן אויף ביידע זייטן פון די מבוי, ס'איז גענוג לאנג, אבער ס'איז נישט גענוג דיק, יעדע קורה איז ווייניגער ווי א טפח, מ'האמיר דאך געזען, די קורה דארף זיין דיק א טפח, כדי צו קענען לייגן אויף דעם אן אריח, איז דא האט ער צוויי קורות וואס יעדעס איינס פאר זיך איז נישט דיק א טפח אבער מען לייגט איינס לעבן דעם צווייטן קען ער שוין יא מקבל זיין אויף זיך אן אריח פארוואס ווייל צוזאמען זענען זיי א טפח איז טאקע די דין אזוי אם מקבלות אריח לרחבו טפח אין צריך להביא קורה אחרת ואם לאו צריך להביא קורה אחרת ס'ווענדט זיך צו צוזאמען איז עס דיק א טפח אדער צוזאמען איז עס ווייניגער ווי א טפח רבי שמעון בן גמליאל אומר רבי שמעון בן גמליאל איז מיקל און ער זאגט אם מקבלות אריח לארכו שלושה אין צריך להביא קורה אחרת ואם לאו צריך להביא קורה אחרת. סא ר' שמעון בן גמליאל איז מיקל ביי צוויי זאכן. וואסערע צוויי זאכן? קודם כל, זאגט ר' שמעון בן גמליאל אז דער פריערדיגער מאן דאמר, דער תנא קמא האט געזאגט אז די צוויי קורות דארפן זיין נאנט איינער צום צווייטן, און צוזאמען דארפן זיי זיין דיק א טפח. ר' שמעון בן גמליאל האלט ביי ביידע נישט אזוי. קודם כל זאגט ר' שמעון בן גמליאל, זיי דארפן נישט זיין נאנט איינס צום צווייטן, זיי קענען זיין אוועקגעריקט איינס פון צווייטן, און צווייטנס זאגט ער אז אפילו אויב צוזאמען זענען זיי נישט דיק א טפח קען עס אויך זיין גוט, פארוואס? ווייל ר' שמעון גמליאל האלט אז טאמער ס'איז דא א אופן אויף די וועלט וואס דו קענסט ארויפלייגן די אריח אויף די צוויי קורות צוזאמען זענען די צוויי קורות גוט און במילא טאמער כ'על האבן א דינטשיגע קורה מיט נאך א דינע דינע דינע קורה אבער ביידע העב איך לייגן אויף דעם אריינגאנג צום מבוי כ'העב זיי אוועקריקן איינס פון צווייטן לאמיר זאגן דריי טפחים אוועקגעריקט איינס פון צווייטן, איז ווי נישט ווי קען איך נאך נעמען די אריח, וואס די אריח איז טאקע ברייט איינס מיט א האלב טפחים, אבער ס'לאנג דריי טפחים, און איך קען עס לייגן, לייגן, די לענג פון די אריח קען ליגן אויף די צוויי קורות, איין חלק פון די אריח העט ליגן אויף איין קורה, די אנדערע חלק אויף די אנדערע קורה, אינמיטן העט טאקע זיין ליידיג, אבער די צוויי קורות צוזאמען האלטן די אריח, איז ביי אזא אופן האלט אויך דער רב שמעון בן גמליאל אז דאס איז א גוטע היתר פאר די מבוי. זאגט די ברייתא ווייטער, היו אחת למעלה ואחת למטה, וואס איז טאמער כ'האב צוויי קורות, און די צוויי קורות, חוץ פון דעם וואס בעצם, לאמיר טראכטן אזוי, די קורות בעצם איז איינס לעבן צווייטן, נאר ס'איז נישט ממש איינס לעבן צווייטן, נאר איינס איז הויעך און איינס איז נידעריג, אזוי ארום אז טאמער כ'העב אויפהייבן די נידעריגע, עט עס זיין לעבן די הויעכע, טאמער כ'העב אראפרוקן די הויעכע, עט עס זיין לעבן די נידעריגע, נישט טאמער כ'העב אראפרוקן די הויעכע עט עס ליגן אויף די נידעריגע, אדער כ'העב ארויפרוקן די נידעריגע עט עס ליגן אונטער די הויעכע, נישט פשט זיי ליגן טאקע ממש איינס העכער די צווייטן, נאר איינס ליגט העכער ווי די צווייטע אבער טאמער כ'וועל עס רוקן, כ'וועל אראפרוקן די אויבערשטע אדער ארויפרוקן די אונטערשטע, דעמאלטס וועט עס זיין איינס לעבן צווייטן, זאגט די ברייתא ביי אזא צורה איז אזוי, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, רואין את העליונה כאילו היא למטה, ואת התחתונה כאילו היא למעלה, רבי יוסי ברבי יהודה זאגט, אז ביי אזא צורה קוק איך טאקע די אויבערשטע כאילו ס'איז אונטן, די אונטערשטע כאילו ס'איז אויבן, ובלבד שלא תהא עליונה למעלה מעשרים אמה, ותחתונה למטה מעשרה, די עיקר איז אז די אויבערשטע איז נישט העכער צוואנציג אמה אדער די אונטערשטע איז נישט אונטער צען אמה וואס דעמאלטס איז סתם אזוי איז עס נישט קיין גוטע קורה, אבער טאמער ס'איז נישט העכער צוואנציג נישט אונטער צען קוק איך טאקע אן כאילו זענען צוזאמען, און טאמער צוזאמען איז דא דארט א טפח, הייסן זיי צוזאמען א גוטע קורה. אזוי זאגט רבי יוסי ברבי יהודה. זאגט אונז די גמרא אמר אביי האט אביי געזאגט רבי יוסי ברבי יהודה סבר לה כאבוה בחדא ופליג עליה בחדא, רבי יוסי ברבי יהודה האלט ווי זיין טאטן רבי יהודה ביי איין זאך און ער קריגט זיך אויף א צווייטע זאך, וואסערע זאכן? איז אזוי, סבר לה כאבוה בחדא, דאית ליה רואין, רבי יהודה האט מען דאך געזען ביי אונזער משנה אז רבי יהודה האט געזאגט אז טאמער די קורה איז גאר שוואך ס'איז געמאכט פון שטרוי איז רואין אותה כאילו של מתכת קוק איך עס אן כאילו ס'איז געמאכט פון אייזן און כאילו איך קען לייגן אויף דעם אן אריח און ס'איז א גוטע קורה דא אויך זאגט רבי יוסי ברבי יהודה אז אפילו איינס איז הויעך און איינס איז נידעריג און בפועל קען איך נישט לייגן אויף דעם אן אריח קוק איך עס אן רואין אותה כאילו עליונה למטה ותחתונה למעלה און ממילא איז א גוטע קורה ממילא זעהן מיר רבי יוסי נוצט אויך די סברה פון זיין טאטן די סברה פון רואין אבער פון די צווייטע זייט זעהן מיר דא אז רבי יוסי קריגט זיך אויף זיין טאטן, ווייל ער פליג עליה בחדא, דאילו רבי יהודה סבר, רבי יהודה האט מען דאך געזעהן האלט אין די ערשטע משנה, למעלה מעשרים איז א גוטע קורה, רבי יוסי ברבי יהודה סבר, בתוך עשרים אין, למעלה מעשרים לא, רבי יוסי ברבי יהודה האלט נישט ווי זיין טאטן אז א קורה וואס איז העכער צוואנציג אמות איז א גוטע קורה, און ממילא האט ער טאקע געזאגט זיין דין נאר טאמער ביידע זענען אונטער צוואנציג און העכער צען. זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזעהן די משנה רבי יהודה אומר, רחבה אף על פי שאינה בריאה, טאקע דער דין וואס רבי יהודה האט געזאגט אז די קורה דארף זיין ברייט א טפח אבער עס דארף נישט בפועל קענען האלטן אויף זיך אן אריח, נאר וואס דען אפילו עס איז געמאכט פון שטרוי איז עס אויך א גוטע קורה, זאגט די גמרא מתני ליה רב יהודה לחייא בר רב קמיה דרב רב יהודה האט פארגעלערנט פאר חייא בר רב אין פראנט פון רב האט ער פארגעלערנט אונזער משנה טאקע רחבה אף על פי שאינה בריאה דער דין פון רבי יהודה, אמר ליה האט רב געזאגט אתנייה רחבה ובריאה. רב קריגט זיך אויף די גירסא אין אונזער משנה, און רב האלט אז רבי יהודה קריגט זיך נישט אויף די תנא קמא, נאר ביידע זענען מודה אז די באלקן די קורה דארף זיין סיי רחבה און אויך בריאה, ס'דארף קענען האלטן אויף זיך א שטיין, טאמער ס'איז געמאכט פון שטרוי למשל איז דאס נישט קיין גוטע קורה, פרעגט די גמרא ווי קענסטו אזוי זאגן, והאמר רבי אילעא אמר רב רבי אילעא אליין האט דאך נאכגעזאגט פון רב, רחבה ארבעה אף על פי שאינה בריאה, אז א קורה וואס איז ברייט פיר טפחים דארף נישט זיין גענוג שטארק בפועל צו קענען האלטן אויף זיך א שטיין, ענטפערט די גמרא רחבה ארבעה שאני, טאקע טאמער ס'איז פיר טפחים ברייט, דעמאלטס וועט רב טאקע מודה זיין אז ס'דארף נישט זיין גענוג שטארק צו האלטן א שטיין, פארוואס ווייל דער גאנצער תפקיד פון דער קורה האט מען דאך געזען איז אלס היכר, און במילא טאמער ס'איז ווייניגער ווי פֿיר טפחים דארף עס האבן א היכר, ס'דארף זיין א שטארקע היכר, וואס איז די היכר? די היכר איז אז מ'קען ארויף לייגן אויף דעם א שטיין, מ'קען ארויף לייגן אויף דעם א שטיין איז פשט ס'איז שטארק אריינגעבויט דא, ס'קוקט אויס ווי ס'איז ממש דא, ס'גייט נישט אין ערגעץ, ס'איז שטארק, איז דעמאלטס טאקע דאס איז די היכר, אבער טאמער ס'איז פֿיר טפחים ברייט דארף עס נישט זיין גענוג שטארק ווייל ס'איז שוין אזא מין גראבן קורה אז יעדער באמערקט עס שוין, און במילא שטימט טאקע די צוויי דינים. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזען אין די משנה, היתה של קש, רבי יהודה האט צוגעלייגט אז טאמער ס'איז געמאכט פון שטרוי, קוק איך אן, רואין אותה כאילו ס'איז געמאכט פון אייזן. זאגט די גמרא מאי קא משמע לן, וואס איז די חידוש דאמרינן רואין, הייני הך, וואס טייטש וואס דארף רבי יהודה דא עפעס צולייגן, רבי יהודה האט געזאגט ס'דארף נישט קענען האלטן א שטיין אויף זיך, פארשטיי איך אליין אז טאמער ס'איז געמאכט פון שטרוי איז א גוטע קורה, ענטפערט די גמרא ניין ס'דא א חידוש, מהו דתימא כ'וואלט ווען געמיינט במינה אמרינן שלא במינה לא אמרינן קא משמע לן, ס'טייטש איך וואלט ווען געמיינט אז ס'דארף זיין דער קורה געמאכט פון האלץ, טאמער ס'איז גאר דינע האלץ וואס קען נישט האלטן אויף זיך א שטיין איז עס אויך א גוטע קורה אבער קען זיין כ'קען נעמען א קורה ממש מאכן פון שטרוי, דאס איז אפילו רבי יהודה אויך מודה אז אפילו נישט פון א מין וואס מ'מאכט נארמאל פון דעם א קורה אפשר דאס נישט גוט, פארדעם זאגט רבי יהודה קלאר עס גייט מיר נישט אן פון וואס ס'איז געמאכט אפילו ס'איז נישט געמאכט פון א נארמאלע זאך, ס'איז געמאכט פון שטרוי למשל איז דאס אויך א קורה, ס'איז א גוטע קורה טאמער ס'איז דיק א טפח. זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין משנה עקומה, רואין אותה כאילו היא פשוטה, אז טאמער ס'איז קרום, איז אויכעט, זאגט מען, כאילו ס'איז גראד, כאילו ס'קען האלטן די שטיין אויף זיך, זאגט גמרא פשיטא, ס'טייטש ווייטער איז אויך פשוט, אז פון דעם וואס מ'זעט אז רבי יהודה זאגט, אז ס'דארף נישט זיין גענוג בפועל צו האלטן א שטיין, איז עס פארשטייט זיך טאמער ס'איז קרום איז אויכעט אזוי, ענטפערט די גמרא ניין, ס'איז דא דא א חידוש, ווייל מען רעדט נישט דא פון סתם אזוי א קורה וואס איז קרום, מען רעדט דא פון א אינטערסאנטע ציור, קא משמע לן כדרב זירא, די חידוש דא איז אזוי ווי די ציור פון רב זירא, וועלכע ציור פון רב זירא, דאמר רב זירא, רב זירא האט גערעדט פון ציורים אזוי, היא בתוך המבוי ועקמומיתה חוץ למבוי, וואס איז טאמער איינער האט א קורה וואס ליגט ביים אריינגאנג פון מבוי, און דער קורה איז נישט גראד, נאר ס'האט א בויך, ס'טייטש האט א בויך, ס'דא אזא רונדעכיגע חלק וואס שטעקט זיך ארויס אינמיטן קורה אזא בייכל, איז טאמער איינער האט אזא קורה און די בייכל שטעקט זיך ארויס, אינגאנצן אינדרויסן פון די מבוי, די קורה ליגט טאקע אויף די מבוי אבער ס'איז דא אזא בויך אינדרויסן אינמיטן די קורה איז דא אזא בויך וואס שטעקט זיך ארויס פון די מבוי, אדער היא בתוך עשרים ועקמומיתה למעלה מעשרים, די קורה ליגט אין די צוואנציג אמה, ס'איז א כשר'ע קורה, אבער ס'איז דא אזא בויך אינמיטן וואס פארט העכער די צוואנציג אמה, וואס דאס איז דאך נישט קיין פלאץ ווי א קורה מעג ליגן, אדער היא למעלה מעשרה ועקמומיתה למטה מעשרה, אדער ס'איז דא א בויך וואס שטעקט זיך אונטער צען טפחים, וואס דארט איז אויך נישט קיין כשר'ע קורה, זאגט רב זירא די דין רואין כל שאילו ינטל עקמומיתה ואין בין זה לזה שלושה, אין צריך להביא קורה אחרת, זאגט רב זירא טאמער כ'העב אראפ נעמען דעם בויך, כ'העב אינגאנצן אפשניידן די בויך פון ביידע זייטן כ'העב עס אראפ שניידן פון די קורה, יעצט לאמיר בודק זיין צו די צוויי שפיצן פון די קורה זענען נאנט איינער צום צווייטן נענטער ווי דריי טפחים, טאמער יא, טאמער נאכן אפשניידן די בויך, מ'דארף נישט בפועל אפשניידן די בויך, אבער טאמער העט איך ווען אפגעשניטן די בויך וואלטן די צוויי שטיקלעך געווען נענטער איינער צום צווייטן ווי דריי טפחים, איז זאגט מען לבוד, און ממילא איז די קורה א גוטע קורה, ואם לאו, און טאמער נישט, צריך להביא קורה אחרת, טייטש טאמער נאכן אנשניידן די בויך זענען די צוויי זייטן ווייטער פון דריי טפחים איינס פון צווייטן דאך נישט דא קיין לבוד, און ממילא איז דאס נישט קיין גוטע קורה, און אויף דעם רעדט די משנה אז א קורה וואס האט טאקע אזא בויך איז כשר, זאגט די גמרא הא נמי פשיטא, וואס איז די חידוש, פארשטייט זיך אונז קען מען די דין פון לבוד, זאגט די גמרא די חידוש איז, היא בתוך מבוי ועקמימותה חוץ למבוי איצטרכא ליה, די חידוש איז ביי די ערשטע ציור פון רבי זירא, אז טאמער איז דא א קורה וואס די בויך שטעקט זיך ארויס אינדרויסן פון די מבוי, ממש אינדרויסן פון די מבוי, דארט איז דא א חידוש אז ס'איז אויך א גוטע קורה, ווייל אפילו מ'זאגט טאקע לבוד און כ'פארשטיי לבוד אלץ פיין וואויל, אבער מהו דתימא דא וואלט איך געמיינט ס'איז דא א צווייטע חשש, ליחוש דילמא אתי לאמשוכי בתרה, ס'איז דא א חשש אז א מענטש עט זעהן אז די קורה שטעקט זיך ארויס א בויך אינדרויסן, עט ער מיינען איך קען אויך דא אריינגיין אונטער די בויך, די חלק וואס שטעקט זיך ארויס כ'קען גיין ביז דארט, און דארט אוודאי טאר מען נישט גיין, ווייל דאס איז ממש אינדרויסן פון די מבוי, איז אפשר דא א חשש אז די גאנצע קורה טאר מען נישט נוצן אלץ די חשש, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די משנה נישט. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזעהן אין די משנה, עגולה רואין אותה כאילו מרובעת, אז טאמער ס'איז א רינדעכיגע קורה, קוקט מען אויך אן כאילו ס'איז פירעקיג, און כאילו ס'קען יא האלטן א שטיין. זאגט די גמרא הא תו למה לי, וואס איז די חידוש? וואס איך פארשטיי, אזוי ווי מ'האט עס געזעהן אלע ציורים ביז יעצט, אז א שוואכע קורה קוק איך אן כאילו ס'איז שטארק, און אז א שיפע קורה קוק איך אן כאילו ס'איז גראד, און די זעלבע זאך א רינדעכיגע קורה קוק איך אן כאילו ס'איז פירעקיג. ענטפערט די גמרא ניין, סיפא איצטריכא ליה, כל שיש בהיקפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח, דער חידוש איז פון די סיפא, די סיפא וואס שטייט אז יעדע רינדעכיגע זאך וואס טאמער איך מעסט פון ארום און ארום ארום די רינדעכיגע זאך איז דא דריי טפחים איז פשט אז די דיקקייט איז א טפח, דאס איז שוין א חידוש, און במילא אז דאס איז א חידוש האט מען שוין געברענגט די גאנצע ציור, זאגט די גמרא מנא הני מילי, פון וואו ווייס איך טאקע די דין? יעצט בעצם שטעלט זיך דא א פשוט'ע קשיא, ס'טייטש, קודם כל, וואס איז די חידוש? אונז קען מען אליין מעסטן, יעדער מענטש קען נעמען א רינדעכיגע זאך און מעסטן פון ארום און ארום און ער וועט זען אז ס'איז דריי מאל אזוי לאנג ווי די דיקקייט פון די זאך, דאס איז קודם כל. צווייטנס, ס'טייטש מנא הני מילי פון וואו ווייס איך עס ווייטער, מעסט, עסטו זען. און ממילא זענען די מפרשים מסביר אזוי, אז בעצם טאמער מ'עט נעמען א רינדעכיגע זאך, און לאמיר נעמען טאקע א רינדעכיגע זאך, אן עיגול, א סירקל, וואס איינער מאכט א דבר מעוגל אויף א פאפיר און ער מעסט ארום און ארום די עיגול, ארום און ארום די סירקל, לאמיר זאגן ארום און ארום איז דריי טפחים, קומט אויס טאקע אז די חלק פון איין זייט עיגול ביז די צווייטע זייט עיגול טאמער מאכן א גראדע ליין א גראדע פאס עט עס זיין איין טפח ווייל ארום און ארום איז דריי מאל אזוי גרויס ווי די חלק פון איין זייט צום צווייטן אבער ס'איז נישט פונקט ס'איז נישט פונקט ווי נישט ווי ס'איז א טראפל מער ס'איז דריי נקודה דריי פוינט איינס פיר מיט א נאך טויזענט נאמבערס נאכדעם ס'איז נישט פונקט דריי מאל און במילא דא איז שוין דא א חידוש אז די תורה האט אונז מחדש געווען חכמינו ז"ל האבן אונז מחדש געווען אז וואו דו האסט א רינדעכיגע זאך כלפי דיני תורה כלפי הלכה, מעסט איך עס פונקט דריי קעגן איינס, איז ממילא טאקע ביי אזא ציור ווי דא, וואס ס'איז דא א קורה, וואס ארום און ארום איך מעסט ס'איז א רינדעכיגע קורה, ס'איז א איינגעדרייטע זאך, איך מעסט פון ארום און ארום זעה איך ס'דא דריי טפחים, קענסט דיך סומך זיין כאילו אז פון איין זייט צום צווייטן איז לאנג א טפח, אן דעם וואס בעצם איז עס טאקע ווייניגער, ס'איז א טראפל ווייניגער, אבער מן התורה, די תורה האט אונז געגעבן א חידוש אז אזוי קענסטו מעסטן, ווייל מען קען נישט ס'איז נישט פונקטליך ס'איז דריי פוינט אזוי ווי מען האט פריערט געשמועסט ס'איז א לאנגע נומבער ס'איז נישט פונקטליך און במילא והיות א מענטש קען נישט זיין א בקי פונקט אויסצומרעכענען די גאנצע חשבון איז פארדעם תורה'דיג קען מען עס אנקוקן דריי קעגן איינס און דאס איז די חידוש און דאס וויל די גמרא וויסן מנא הני מילי וואס איז די מקור טאקע אז אזוי איז זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן זאגט רבי יוחנן אמר קרא מען לערנט עס ארויס פון א פסוק די פסוק זאגט אין נביא אין מלכים שטייט אז שלמה המלך אין די חצר פון בית המקדש האט ער געמאכט א ים די ים טייטש ער האט געמאכט א ריזיגע מקווה א ריזיגע בור אז די כהנים זאלן זיך דארט קענען טובל'ען, דאס ווערט אנגערופן די ים, שטייט דארט אין פסוק אזוי, ויעש את הים מוצק, ער האט געמאכט די ים געגאסן פון אייזן, עשר באמה משפתו עד שפתו, עגול סביב, קודם כל ס'איז געווען צען אמות פון איין זייט צום צווייטן, און אויך ס'איז געווען רינדעכיג, וואס טייטש ווי איך האב אנגעהויבן מעסטן האסטו געהאט צען אמות פון איין זייט צום צווייטן, א רינדעכיגע עיגול פון צען אמות א רינדעכיגע סירקל פון אויבן, יעצט שטייט אויך אויף דעם ים, וחמש באמה קומתו, ס'געווען הויעך פינף אמות, וקו שלשים באמה יסוב אותו סביב, זאגט די פסוק קלאר אז טאמער דו עסט מעסטן די ים פון ארום און ארום אינדרויסן עסטו אנקומען צו דרייסיג אמות, ובמילא אז עס איז געווען דרייסיג אמות פון אינדרויסן און פון איין זייט צום צווייטן טאמער דו מאכסט א גראדע ליין א גראדע פאס קומסטו אן צו צען אמות, קומט אויס אז יעדע רינדעכיגע זאך וואס דו מעסט פון איין זייט צום צווייטן איז צען אמות, איז פון ארום און ארום, זאגט דער פסוק איז דריי מאל מער, איז דרייסיג אמות, זעהן מיר די יחס פון דריי אויף איינס, פון דרייסיג צו צען און אזוי ווייטער, זעהן מיר עס אין פסוק, פרעגט אבער די גמרא, דער חשבון איז דאך אלץ נישט קיין גוטע חשבון, ווייל והא איכא שפתו, וואס טייטש איז דאך דא די דיקקייט פון די ווענט פון די ים וואס שלמה המלך האט געמאכט, דהיינו, ווען דו מעסט פון איין זייט צום צווייטן, וואס דער פסוק זאגט אז דאס איז געווען צען אמות, רעכנט זיך נישט אריין די ווענט, ס'איז כאילו מ'שטייט אין די ים און מ'מעסט פון איין זייט צום צווייטן קומט מען אן צו צען אמות, דאס איז אן די ווענט, אבער ווען מ'מעסט די דרייסיג אמות פון ארום און ארום רעכנט מען דאך אויך אריין די ווענט, און ממילא שטימט שוין ווייטער נישט די יחס פון איינס קעגן דריי, פון צען קעגן דרייסיג. ענטפערט די גמרא, אמר רב פפא, שפתו, שפת פרח שושן כתיב ביה, דכתיב ועביו טפח ושפתו כמעשה שפת כוס פרח שושן, ס'שטייט אז די ווענט ארום און ארום איז געווען גאר דין אזוי ווי א שפת פרח שושן, אזוי ווי די דינע אזוי ווי א גלאז וואס ווערט דין פון אויבן, און ממילא די ווענט זענען טאקע געווען מורא'דיג מורא'דיג דין, און פאר דעם רעכנט מען עס נישט אריין ס'איז כמעט גארנישט, און במילא האב איך נאך אלץ א יחס פון דריי אויף איינס, און דער פסוק פירט דארט אויס אלפיים בת יכיל אז דער ים וואס שלמה המלך האט געמאכט האט געקענט האלטן אין זיך, ס'האט געהאלטן אין זיך, צוויי טויזנט מאל בת, בת דאס איז א געוויסע מידה, ס'איז א געוויסע מעזשערמענט, מ'וועט באלד זען וויפיל איז דער בת און וויפיל איז דאס צוויי טויזנט מאל בת, מ'וועט באלד צוריק קומען צו דעם, אבער על כפנים זעהן מיר די ווענט זענען געווען דארט גאר דין, פרעגט אבער די גמרא, והאיכא משהו, פיין ס'איז געווען דין אבער עפעס איז דאך עס געווען, זאגט טאקע די גמרא כי קא חשיב מגואי קא חשיב, ביסט גערעכט, דאס טייטש ווען מען האט געמאכט די חשבון פון אנפאנג נישט קיין גוטע חשבון, דאס מ'האט אנגעהויבן מיט דעם אז ס'איז געווען צען אמות פון איין זייט צום צווייטן, און מ'מעסט עס פון אינעווייניג, מ'מעסט עס נישט פון אינעווייניג ביז כולל די ווענט אין זיך, און ממילא פון איין זייט צום צווייטן מיט די ווענט אין דעם איז צען אמות, ארום און ארום אויך מיט די ווענט אין דעם איז דרייסיג אמות, האמיר שוין א פונקטליכע יחס אז יעדע רינדעכיגע זאך טאמער מען מעסט עס פון איין זייט צום צווייטן איז עס צען, זאלסטו וויסן פון ארום און ארום וועט עס זיין דריי מאל אזוי פיל, און אזוי זאגט די פסוק זאלסטו מעסטן, און במילא מטעם הלכה קען מען אלעמאל מעסטן איינס קעגן דריי, זאגט די גמרא תנא רב חייא מיר האבן געלערנט א ברייתא, ים שעשה שלמה היה מחזיק מאה וחמישים מקווה טהרה, דער ים וואס שלמה המלך האט געמאכט האט געהאלטן אין זיך הונדערט פופציג מקווה טהרות, וואס איז דאס א מקווה טהרה? די גמרא מסביר, מכדי מקווה כמה הוה, וויפיל איז די שיעור פון א מקווה טהרה? ארבעים סאה, ס'איז פֿערציק סאה, כדתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא ווי זעהן מיר א מקווה איז פֿערציק סאה, שטייט אין פסוק, ורחץ את בשרו במים, פון די ווארט במים לערנט מען במי מקווה אז ס'דארף זיין מי מקווה ס'טייטש די וואסער דארף זיין צאמגענומען נישט פשט מ'גיסט אויף זיך וואסער, און פון כל בשרו לערנט מען, מים שכל גופו עולה בהן, וואסער וואס קען צודעקן די גאנצע גוף, וכמה הן? וויפיל וואסער דעקט צו די גוף פון א נארמאלע מענטש פון א בינוני פון א נארמאלע געבויטע מענטש, איז אמה על אמה ברום שלש אמות, וואס טייטש א אמה אויף א אמה וואס איז הויעך דריי אמות, דאס איז די וואסער וואס מען דארף אויף צוצודעקן א נארמאלע מענטש, ושיערו חכמים מי מקווה ארבעים סאה, און די חכמים האבן געמאכט א חשבון אז א אמה על אמה ברום שלש אמות האלט אין זיך פֿערציק סאה, יעצט אזוי, אמה על אמה ברום שלש אמות, לאמיר עס רופן אזוי ווי דאס איז, וואס דאס טייטשט ווערט אנגערופן דריי קיוביק אמות, קיוביק אמות איז אמה מעוקב, א קוביא איז א אמה אויף א אמה אויף א אמה, דא די לענג די ברייט און די הייך איז די זעלבע, יעצט קומט אויס אז אמה על אמה ברום שלש אמות, ס'איז ברייט א אמה, לאנג א אמה, ס'איז הויעך דריי אמות, איז בעצם דאס צאמגעשטעלט פון דריי קוביות פון א אמה אויף א אמה אויף א אמה, דריי קיוביק אמות העמיר דאס רופן, קומט אויס אז אין דריי קיוביק אמות גייט אריין פערציג סאה. כמה הוה ליה, יעצט לאמיר מאכן א חשבון וויפיל וואסער איז אריינגעגאנגען אין די מקווה פון שלמה המלך, איז אזוי, חמש מאה גרמידי, דהיינו די מקווה פון שלמה המלך איז געווען פֿינף הונדערט קיוביק אמות, פארוואס? ווייל ס'איז געווען צען אויף צען, איז געווען הויעך פינף, צען מאל צען מאל פינף איז פינף הונדערט, למעשה די גמרא העט גראד פרעגן אז ס'איז נישט אזוי, ווייל שלמה המלך'ס מקווה איז געווען רינדעכיג, אונז מאכט מען דא א חשבון פון א פירעקיגע זאך און ס'איז נישט געווען פירעקיג, אבער לאמיר זאגן שלמה המלך'ס מקווה איז געווען פירעקיג, קומט אויס ס'איז געווען פינף הונדערט קיוביק אמות פלאץ אין די מקווה. יעצט, פאר מ'גייט דא זען וויאזוי די גמרא מאכט די חשבון, די גמרא צעטיילט עס דרײַ הונדערט מיט נאך הונדערט פֿופֿציק, פאר מ'זעט וויאזוי די גמרא צעטיילט עס, לאמיר אליין מאכן די חשבון, טאמער די מקווה האט פֿינף הונדערט קיוביק אמות, וויפיל מקוואות גייט אריין אין דעם, וויפיל מאל מ' סאה האמיר געזען, מ' סאה אין יעדע דריי קיוביק אמות גייט אריין איין מאל מ' סאה, איין שיעור פון א מקווה, איז ממילא טאמער איך האב פֿינף הונדערט קיוביק אמות, כ'וועל נעמען פֿינף הונדערט כ'וועל עס צוטיילן אויף דריי, קומט אויס כ'האב הונדערט זעקס און זעכציק מיט א האלב בערך מקוואות, וואס דאס איז אסאך מער ווי הונדערט פֿופֿציק, כדי צו האבן א שטח וואס גייט אריין אין דעם הונדערט פֿופֿציק מקוואות איז גענוג אויב די שטח איז פֿיר הונדערט פֿופֿציק קיוביק אמות, טאמער די שטח איז פֿיר הונדערט פֿופֿציק קיוביק אמות גייט אויך אריין אין דעם הונדערט פֿופֿציק מקוואות, און דאס גייט די גמרא פרעגן אז טאמער ביסט גערעכט אז אין די ים פון שלמה איז אריין הונדערט פֿופֿציק מקוואות פארוואס האט עס געדארפט זיין גרויס פֿינף הונדערט קיוביק אמות, ס'וואלט געווען גענוג אז ס'איז נאר גרויס פֿיר הונדערט פֿופֿציק. און דאס מאכט דא די גמרא די חשבון, זאגט די גמרא אזוי, לתלת מאה, האסט דאך דא פֿינף הונדערט קיובעק אמות, דריי הונדערט פון דעם, דריי הונדערט קיובעק אמות, וויפיל מקוואות גייט אריין אין דעם? מאה, פונקט הונדערט מקוואות, פארוואס? ווייל אויב אין דריי קיובעק אמות גייט אריין איין מקווה, איז אין דריי הונדערט קיובעק אמות גייט אריין הונדערט מקווה'ס, איז הונדערט מקווה'ס ליגט דא, כ'פארשטיי ווי דו קומסט אן צו הונדערט, למאה וחמשין, יעצט אין נאך הונדערט פופציג קיובעק אמות גייט אריין חמשין גייט אריין פופציג מקוואות הונדערט מקוואות מיט נאך פופציג מקוואות איז הונדערט פופציג מקוואות וואס טייטש כ'בין שוין אנגעקומען צו הונדערט פופציג מקוואות ביי פֿיר הונדערט פֿופֿציק קיובעק אמות וואס דארפסטו פֿינף הונדערט קיובעק אמות בארבע מאה וחמשין סגיא איז גענוג ווען די מקווה וואלט גרויס געווען פֿיר הונדערט פֿופֿציק קיובעק אמות נישט פֿינף הונדערט ענטפערט די גמרא הני מילי בריבועא ים שעשה שלמה עגול היה וואס טייטש ביסט גערעכט ווען שלמה המלך'ס מקווה וואלט געווען פֿיר עקיג ביסטו גערעכט אז ס'וואלט אריינגעגאנגען אסאך מער ווי הונדערט פֿופֿציג מקוואות דא אבער ס'איז געווען רינדעכיג יעדע רונדעכיגע שטח איז דאך ווייניגער ווי א פירעקיגע שטח, און פארדעם איז טאקע נאר אריין הונדערט פֿופֿציק. פרעגט אבער די גמרא די חשבון שטימט אויך נישט, ווייל טאמער ביסט גערעכט אז שלמה המלך'ס מקווה איז געווען רונדעכיג, גייט אין דעם אויך נישט אריין קיין הונדערט פֿופֿציק מקוואות, סגייט אריין ווייניגער פון דעם. פארוואס? זאגט די גמרא, מכדי כמה מרובע יותר על העיגול, רביע, א פירעקיגע שטח, וויפיל איז דאס מער ווי א רונדעכיגע שטח? פונקט מיט א פערטל, און רש"י מאכט די חשבון זייער שיין, איז רש"י מסביר אזוי, אונז האמיר דאך געזען אין די משנה אז א רינדעכיגע זאך טאמער מען מעסט פון איין זייט צום צווייטן איז איינס, איז פון ארום און ארום איז דאס דריי, קומט אויס טאמער כ'האב א רינדעכיגע אמה, וואס טייטש פון איין זייט צום צווייטן איז די רינדעכיגע זאך א אמה, איז פון ארום און ארום איז דאס דריי אמות, טאמער כ'האב א פירעקיגע זאך פון א אמה, איז פון ארום און ארום איז עס וויפיל? פיר אמות, יא, ווייל ס'איז א אמה אויף א אמה אויף א אמה, פשט, כ'העב מעסטן ארום און ארום, אלע ווענט, יעדע וואנט איז א אמה, איז פיר אמות. קומט אויס וואס איז די חילוק צווישן רינדעכיג און פיר-עקיג? די פיר-עקיגע איז מער פון די רינדעכיגע מיט א פערטל. און ממילא, טאמער די מקווה פון שלמה המלך, ווען ס'וואלט ווען געווען פיר-עקיג, וואלט עס געווען פינף הונדערט קיוביק אמות, וואלט טאקע אריינגעגאנגען אין דעם גאר אסאך וואסער. דארפסט אבער אראפנעמען פון די פינף הונדערט קיוביק אמות א פערטל. נעם אראפ פון פינף הונדערט קיוביק אמות א פערטל, בלייבט דיר נאר איבער דרײַ הונדערט פֿינף און זיבעציק קיוביק אמות. אין דרײַ הונדערט פֿינף און זיבעציק קיוביק אמות גייט נישט אריין קיין הונדערט פֿופֿציק מאל מ' סאה, ווייל אין יעדע דרײַ קיוביק אמות גייט אריין איין מאל מ' סאה, אין דרײַ הונדערט פֿינף און זיבעציק קיוביק אמות וויפיל מאל מ' סאה גייט אריין? נאר הונדערט פֿינף און צוואַנציק, נישט הונדערט פֿופֿציק, און דאס איז די קשיא דא פון די גמרא, נאר די גמרא צעטיילט עס אביסל, זאגט די גמרא, מכדי כמה מרובע יותר על העיגול רביע לארבע מאה מאה, וואס טייטש פריער האסט געהאט פינף הונדערט, די גמרא צוטיילט עס, נעם פון די פינף הונדערט קודם נעם אראפ פיר הונדערט, פון די פיר הונדערט נעם אראפ א פערטל, קומט אויס האסט נאר דריי הונדערט, אין דריי הונדערט קיוביק אמות וויפיל מקוואות גייט אריין הונדערט, יעצט בלייבט איבער נאך א הונדערט ווייל כ'האב גענומען ס'איז געווען פינף הונדערט, כ'האב אראפגענומען פון דעם פיר הונדערט קיוביק אמות, און געזען וויפיל מקוואות גייט אריין אין דעם, יעצט לאמיר זען די איבעריגע הונדערט אמות וויפיל מקוואות גייט אריין אין דעם, אין די ערשטע פיר הונדערט אמות גייט אריין הונדערט מקוואות, אין די לעצטע הונדערט אמות, נעם אראפ א פערטל, איז פינף און זיבעציק אמות, וויפיל מקוואות גייט אריין אין פינף און זיבעציק קיוביק אמות, פֿינף און צוואַנציק עשרים וחמשה, קומט אויס צוזאמען איז הונדערט פֿינף און צוואַנציק מקוואות, הני מאה ועשרים וחמשה הוו להו, און נישט הונדערט פֿופֿציק ווי די ברייתא האט געזאגט, ענטפערט די גמרא, תני רמי בר יחזקאל, האט רמי בר יחזקאל פארענטפערט, ים שעשה שלמה, שלשה אמות תחתונות מרובעות, ושתיים עליונות עגולות, וואס טייטש איז נישט געווען אינגאנצן רינדעכיג, און ס'איז נישט געווען אינגאנצן פירעקיג, די אונטערשטע דריי אמות איז געווען פירעקיג, קומט אויס וויפיל מקוואות גייט אריין די אונטערשטע דריי אמות, טאמער די אונטערשטע דריי אמות איז געווען פירעקיג, די פירעקיגע חלק איז צען ביי צען, און ס'איז הויעך דריי, וואס טייטש ס'איז דריי הונדערט קיוביק אמות, גייט דארט אריין הונדערט מקוואות, ווייל אין יעדע דריי קיוביק אמות גייט אריין איין מקווה, איז הונדערט מקוואות גייט אריין אין די אונטערשטע חלק, די אויבערשטע חלק וואס איז הויעך נאר צוויי אמות, ווייל ס'איז די גאנצע זאך געווען טיף פינף, די אונטערשטע דריי איז פיר עקיג, די אויבערשטע די רינדעכיגע חלק איז צוויי אמות טיף, איז צוויי אמות טיף וואס איז רינדעכיג, טאמער ס'וואלט געווען פיר עקיג וואלט עס געווען צוויי הונדערט קיוביק אמות, נעם אראפ א פערטל פון דעם האסטו נאר הונדערט פופציג קיוביק אמות, וויפיל מקוואות גייט אריין אין הונדערט פופציג קיוביק אמות? פופציג, צוזאמען איז הונדערט פופציג, האסטו שוין די פונקטליכע חשבון ווי דו קומסט אן צו הונדערט פופציג מקוואות, אין די ים שעשה שלמה, זאגט די גמרא אבער, נהי דאיפכא לא מצית אמרת, דשפתו עגול כתיב, אלא אימא חדא, וואס טייטש קענסט טאקע נישט זאגן אז די אונטערשטע חלק איז געווען רינדעכיג און די אויבערשטע איז געווען פיר עקיג ווייל די פסוק זאגט קלאר די אויבערשטע חלק איז געווען רינדעכיג, אבער ווער זאגט דיך טאקע די חשבון אז דאס געמוזט צוקומען צו די חשבון אז ס'איז געווען דארט הונדערט פֿופֿציק מקוואות און במילא מאכט א חשבון אז די אויבערשטע צוויי איז געווען רינדעכיג די אונטערשטע דריי איז געווען פיר עקיג, אפשר נישט, אפשר נאר די אויבערשטע אמה איז געווען רינדעכיג און די אונטערשטע פיר איז געווען פיר עקיג במילא אריין סאך מער מקוואות, ווער האט דיך געגעבן די נומבער פון הונדערט פֿופֿציק. ענטפערט די גמרא, לא סלקא דעתך דכתיב אלפיים בת יכיל, מען האט פארגעסן פון די פסוק פון פריער, ס'איז געשטאנען אין פסוק אלפיים בת יכיל צוויי טויזנט מאל בת איז אריין אין די מקווה, בת כמה הויא, וואס איז דאס א בת? בת דאס איז דריי סאה, שלש סאין, דכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק, מעשר הבת מן הכור, א כור דאס איז זעכציק סאה, א צענטל, מעשר פון דעם, איז א בת, וואס א בת איז דריי סאה, קומט אויס צוויי טויזנט מאל דריי סאה, איז דהוה להו שיתא אלפי גריוי, דאס איז זעקס טויזנט סאה, זעקס טויזנט סאה צוטיילט אויף פערציג ווייל יעדע פערציג סאה איז א מקווה, איז צוזאמען איז הונדערט פופציג מקוואות, און מילא ווייס איך פון פסוק ס'איז געווען דא הונדערט פופציג מקוואות, מילא מוז מען זאגן די אויבערשטע צוויי אמות איז געווען רינדעכיג, און די אונטערשטע דריי איז געווען פיר עקיג, איי פרעגט די גמרא ווי אזוי קענסטו סתם אזוי זאגן אז די מקווה האט געהאלטן צוויי טויזנט מאל בת אזוי ווי שטייט אין פסוק, ס'דא א סתירה פון א אנדערע פסוק, והא כתיב שטייט אין א אנדערע פסוק אז די ים פון שלמה המלך איז מחזיק בתים שלושת אלפים, האט געהאלטן דריי טויזנט מאל בת נישט צוויי טויזנט מאל, ענפערט די גמרא ההוא לגודשא, טאקע דאס וואס שטייט דארט אין פסוק דרײַ טויזנט, איז טאמער מען לייגט אריין עפעס טריקן אין דעם, דארט ווען מען לייגט אריין א טריקענע זאך אין א כלי קען מען מאכן א הויפן פון אויבן אויכעט, און ווען מען לייגט א הויפן פון אויבן, דאס איז טאקע מער ווי ווען מען לייגט אריין א נאסע זאך וואס קומט נאר אן ביז אויבן, איז טאמער מען האט אנגעהויפנט שלמה המלך'ס מקווה מיט א הויפן, וואלט מען טאקע צוגעקומען צו דריי טויזנט מאל בת, אמר אביי זאגט טאקע אביי שמע מינה האי גודשא תילתא הוי, זעהן מיר פון דעם אז ווען מען לייגט אריין א זאך וואס איז טרוקן אין א כלי און מען הויפנט עס אן פון אויבן איז די הויפן אליין איז א דריטל פון די גאנצע כלי, און אזוי ווי מען האט געזעהן דא אז די ים שעשה שלמה האט בעצם געהאלטן אין זיך צוויי טויזנט מאל בת אבער ווען מען לייגט אריין עפעס טרוקן אין דעם ס'שטעקט זיך ארויס פון אויבן איז דריי טויזנט מאל, ס'טייטש נאך א דריטל, זעהן מיר אז די גודשא די הויפן פון אויבן איז א דריטל, פון די גאנצע כלי, תנן נמי, מ'האב מיר אזוי אויך געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין כלים, שידה תיבה און מגדל, דאס איז כל מיני קאסטענעס, כוורת הקש וכוורת הקנים, אדער אזעלכע כווערעסן, ובור ספינה אלכסנדרית, אדער אזא סארט גריב וואס איז געווען אויף אזא שיף וואס מ'האט אנגעפילט מיט וואסער, א כוונה וואס אלס ריזיגע כלים, אף על פי שיש להם שוליים, אפילו ס'האט טאקע א חלק אונטער דעם וואס מ'קען עס טאקע אנפילן והן מחזיקות ארבעים סאה בלח שהן כוריים ביבש, וואס ס'האלט אין זיך פֿערציק סאה לח א נאסע זאך, וואס דאס איז כוריים זעכציק סאה טרוקן, זעהן מיר קודם כל אז טרוקן איז א דריטל מער ווי נאס, ווייל אז טרוקן איז זעכציג, און נאס איז פערציג, זעכציג איז מיט א דריטל מער ווי פערציג, טהורין, די משנה זאגט דארט אז ס'איז טהור ווייל די דין איז יעדע כלי וואס איז געמאכט פון האלץ, וואס איך קען עס נישט טראגן ווען ס'איז פיל, איז נישט מקבל טומאה, און דארט איז אויך אזוי מען קען עס נישט טראגן ווען ס'איז אנגעפילט מיט זאכן, אבער על כל פנים דא זעהט מען אז א טרוקענע זאך גייט אריין א דריטל מער ווי א נאסע זאך, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, לחיין שאמרו, די דין לחי וואס מען האט געזעהן ביז יעצט, איז די לחיין וואס מען האט געזען ביז יעצט, און די גמרא וועט זיך גראד שטעלן לחיין, וואס טייטש לחיין, בעצם מען רעדט דא פון א איין לחי, על כל פנים דער לחי איז גובהן עשרה טפחים, דארף זיין הויעך צען טפחים, ורחבן ועוביין כל שהוא, עס קען זיין דיק אפילו א כל שהוא, ר' יוסי אומר, ר' יוסי זאגט רחבן שלשה טפחים, עס דארף יא זיין דיק לפחות דריי טפחים, האבן שוין געזען רבי האלט בעצם ווי ר' יוסי, מ'וועט טאקע זען די גמרא, די גמרא טוט עס טאקע דערמאנען, זאגט די גמרא מיר האבן געזען אין די משנה לחיין שאמרו, פרעגט די גמרא לימא תנן סתמא כר' לעזער, דאמר לחיין בעינן, לכאורה איז דער משנה פסק'נט דא ווי ר' לעזער וואס ר' לעזער זאגט אז מען דארף לחיין צוויי לחי'ס, קען דען זיין אזא זאך די חכמים קריגן זיך אויף דעם? זאגט די גמרא לא, מאי לחיין לחיין דעלמא, לחיין שטייט דא אין די משנה מיינט נישט צוויי לחי'ס, נאר מען רעדט פון אלע לחיין פון דער וועלט, זאלסטו וויסן לחיין דארפן זיין הויעך צען טפחים אבער אוודאי איין לחי אליין איז גענוג, זאגט די גמרא אי הכי אויב אזוי, קורה נמי ניתני קורות, ומאי קורות קורות דעלמא, וואס טייטש אין די פריערדיגע משנה וואס שטייט הקורה שאמרו, וואס זאגסטו קורה? זאג אויך קורות, און וואס מיינט קורות? אלע קורות אויף דער וועלט, וואס עפעס דארט מ'ניצט זיך נישט מיט די לשון, ענפערט די גמרא הכי קאמר, טאקע נישט דאס איז די תירוץ, די גמרא ענפערט א נייע תירוץ, זאגט די גמרא אזוי, אותן לחיין שנחלקו בהן ר' לעזער וחכמים, די לחי'ס וואס מ'האט געזען איז דא א מחלוקת ר' לעזער און די חכמים, די לחי'ס דארט, איך פסק'ן נישט ווי וועם, אוודאי די הלכה ווי די חכמים, אבער די לחי'ס וואס מ'האט דארט גערעדט, זאלסטו וויסן יעדער איז מודה אז דארף זיין גובהן עשרה טפחים, ורוחבן ועוביין כל שהוא. ס'דארף זיין הויך צען טפחים און ברייט און דיק אפילו א כל שהוא. זאגט די גמרא וכמה כל שהוא, וואס איז דאס א כל שהוא? תנא ר' חייא מ'לערנט אין א ברייתא אפילו כחוט הסרבל, אפילו ווי א פאדעם וואס מ'נייט א מאנטל, ס'טייטש גאר גאר גאר דין. זאגט די גמרא ווייטער, תנא מ'האב געלערנט אין א ברייתא, עשה לחי לחצי מבוי, טאמער איינער לייגט נישט די לחי ביים אריינגאנג צום מבוי נאר אינמיטן די מבוי, אין לו אלא חצי מבוי, דעמאלטס טאר ער נישט טראגן פון די לחי און ווייטער, נאר די אינעווייניגסטע חלק, ס'טייטש טאמער מ'וויל נישט לייגן די לחי גראד ביים אריינגאנג, לייגסטו עס אביסל טיפער אריין אין די מבוי, איז פון די לחי און ווייטער וועט מען נישט טארן טראגן. זאג גמרא פשיטא, וואס די חידוש? פארשטייט זיך, פון די לחי ווייטער איז דאך נישט דא קיין לחי דארט, וועט מען נישט טארן דארט טראגן, אלא אימא זאגט גמרא ניין, אלא יש לו חצי מבוי, די חידוש איז אז אין די לחי וואס טייטש פאר די לחי דארט מעג מען יא טראגן, זאג גמרא הא נמי פשיטא דאס איז דאך אויך פשוט, זאג גמרא ניין, ווייל מהו דתימא איך וואלט ווען געמיינט אז ליחוש דילמא אתי לאישתמושי בכוליה, זאל זיין א חשש אז טאמער כ'לאז טראגן די אינעווייניגסטע חלק וואס טייטש נאך די לחי, האב איך חושש אז מענטשן וועלן אויך טראגן נאך די לחי וואס דארט טאר מען נישט טראגן, קא משמע לן ס'נישט דא אזא חשש, זאגט די גמרא אמר רבא האט רבא געזאגט, עשה לחי למבוי, טאמער איינער האט געמאכט א לחי ביים אריינגאנג צום מבוי, והגביהו מן הקרקע שלושה, און ער האט עס נישט געלייגט אין די ערד אריין נאר ס'איז געווען הויעך אין די לופט העכער די ערד מיט דריי טפחים, או שהפליגו מן הכותל שלושה, אדער ער האט עס אוועקגערוקט פון די וואנט מיט דריי טפחים, איז דא לא עשה ולא כלום, האט ער גארנישט געמאכט ס'הייסט נישט קיין לחי, איז ווי די מפרשים זענען מסביר אז טאמער מ'הייבט עס אויף העכער דריי טפחים איז דאך גדיים בוקעין בו, און ממילא איז דאס נישט קיין לחי, און די זעלבע זאך טאמער מען רוקט עס אוועק פון די וואנט, איז אויך אתי אווירא מהאי גיסא ואווירא מהאי גיסא, און ס'איז אינגאנצן מבטל די לחי. זאגט יעצט די גמרא וואס לייגט צו, אפילו לרבן שמעון בן גמליאל דאמר אמרינן לבוד, אפילו לויט רבן שמעון בן גמליאל אז מען זאגט לבוד ביז פיר טפחים, איז אפשר די דין פון רבא וועט זיך טוישן, וואס טייטש רבא האט דאך יעצט געזאגט אז טאמער ס'איז דריי טפחים פון די ערד אדער דריי טפחים פון די וואנט, דארט זאגט מען אז ס'הייסט נישט קיין גוטע לחי, אפשר רבן שמעון בן גמליאל וועט האלטן די שיעור איז פיר טפחים, זאגט די גמרא ניין, הני מילי למעלה, דאס איז אויבן, וואס טייטש ווען ס'דא א לחי פון צוויי זייטן פון די מבוי, און ס'קומט נישט אן איינער צום צווייטן ס'דא א ליידיגע שטח אינדערמיטן, דארט זאגט רבן שמעון בן גמליאל קענסט גיין ביז פיר טפחים, אבל למטה אונטער ביי די ערד, כיוון דהויא מחיצה שהגדיים בוקעין בה, לא קאמר, היות ס'איז א מחיצה שהגדיים בוקעין בה, און דאס גייט סיי אויף א לחי וואס איז אין די לופט, און סיי אויף א לחי וואס איז אוועקגערוקט פון די וואנט ס'איז אויך גדיים בוקעין בה בעצם, איז ביי ביידע רבן שמעון בן גמליאל מודה אז נאך דריי טפחים וואס דאס איז די שיעור פון גדיים בוקעין בה, הייסט עס נישט קיין גוטע לחי. זאגט די גמרא ווייטער מ'האט געזען אין משנה רבי יוסי אומר, רחבן שלשה טפחים, אז די לחי דארף יא זיין ברייט דריי טפחים, תנא קמא זאגט אפילו א כל שהוא, זאג גמרא אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט אמר רב יהודה אמר שמואל, נאכגעזאגט פון רב יהודה אמר שמואל, איין הלכה כרבי יוסי, די הלכה איז נישט ווי רבי יוסי ביי צוויי זאכן, לא בהילמי, נישט ביי זאלץ וואסער וואס רבי יוסי פסק'נט אז מען טאר נישט מאכן אפילו אביסל זאלץ וואסער שבת, די חכמים זאגן מען מעג מאכן אביסל, איז ממילא די הלכה נישט ווי רבי יוסי, ולא בלחיין, די זעלבע זאך ביי א לחי איז די הלכה נישט ווי רבי יוסי, נאר א לחי פון א כל שהוא איז אויך א גוטע לחי, אמר ליה רב הונא בר חנינא, האט רב הונא בר חנינא געזאגט צו רב יוסף, בהילמי אמרת לן, טאקע בהילמי האסטו אונז גע'פסק'נט אמאל אז די הלכה איז נישט ווי רבי יוסי, אבער בלחיים לא אמרת לן, בלחיים האסטו נישט אזוי געזאגט, אז די הלכה איז נישט ווי רבי יוסי נאר וואס דען, די הלכה איז לכאורה יא ווי רבי יוסי. זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט, מאי שנא בהילמי דפליגי רבנן עליה, לחיים נמי פליגי רבנן עליה פארוואס בהילמי האט ער געזאגט די הלכה איז נישט ווי רבי יוסי, ווייל ס'דא א חכמים, א רבים וואס קריגן זיך אויף אים, איז פארוואס ביי לחי זאגסטו אז דו האסט נישט געזאגט, ס'טייטש ביי לחי איז אפשר יא די הלכה ווי רבי יוסי, ס'דאך אויך דא א חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי יוסי, פארוואס זאל זיין ביי לחי די הלכה ווי רבי יוסי, אמר ליה, האט ר' הונא בר חנינא געענטפערט, שאני לחיים משום דקאי רבי כוותיה, אונז האבן שוין געזען אין דף יוד בית אז רבי האלט טאקע ווי דער רבי יוסי אז א לחי דארף זיין דריי טפחים, און ממילא אז ס'דא א רבי וואס האלט ווי רבי יוסי איז די הלכה טאקע ווי רבי יוסי. זאגט די גמרא אביסל א אנדערע נוסח, רב רחומי מתני הכי, רב רחומי האט געלערנט אביסל אנדערש, אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב נאכגעזאגט פון רב אז אין הלכה כרבי יוסי לא בהילמי ולא בלחיים, די הלכה איז נישט ווי רבי יוסי ביי די צוויי זאכן, אמרי ליה, האבן זיי אים געזאגט, אמרת, האסטו טאקע אזוי געזאגט, זיי האבן געפרעגט פון רב רחומי, האסטו אזוי געפסקנט? אמר ליה, האט געזאגט לא, איך האב קיינמאל נישט אזוי גע'פסק'נט, אמר רבא, האט רבא געזאגט האלקים, א לשון שבועה, אמרה, ער האט יא אמאל אזוי גע'פסק'נט, וגמירנא לה מיניה, איך אליין האב עס געהערט פון אים, נאר ער האט צוריק געצויגן, ומאי טעמא קא הדר ביה, פארוואס טאקע האט ער צוריק געצויגן, פארוואס האט ער צוריק געצויגן פון דעם וואס ער האט געזאגט די הלכה נישט ווי רבי יוסי, פארוואס האלט ער טאקע היינט אז די הלכה איז יא ווי רבי יוסי, משום דרבי יוסי נימוקו עמו, ווייל רבי יוסי האט אלעמאל מסביר געווען זיינע טעמים, און במילא איז די הלכה ווי רבי יוסי אפילו ס'איז דא א חכמים וואס קריגן זיך אויף אים, זאגט די גמרא אמר ליה רבא בר רב חנן לאביי, האט רבא בר חנן געזאגט צו אביי הלכתא מאי, ווי וועם איז טאקע די הלכה, אמר ליה האט אביי געענטפערט פוק חזי מאי עמא דבר גיי קוק וויאזוי איז די מנהג פון די מענטשן, וואס טייטש מען קען אמאל קובע זיין הלכה לויט וויאזוי מען פירט זיך, און מען זעט אז מענטשן פירן זיך זיך צו באנוצן מיט א לחי אפילו פון א כל שהוא, זאגט די גמרא איכא דמתני לה אהא, ס'דא וואס זאגן אז די גאנצע שקלא וטריא דא אז רבא האט געפרעגט ווי וועם איז די הלכה און אביי האט געענטפערט פוק חזי מאי עמא דבר געווען ביי א צווייטע זאך אויף דעם וואס שטייט השותה מים לצמאו איינער וואס טרינקט וואסער זיך צו בארואיגן די דארשט נישט ווייל ס'ליגט אים עפעס שטעקן אין די האלז און די דין איז אומר שהכל נהיה בדברו דארף ער מאכן א שהכל פאר ער טרינקט רבי טרפון אומר, רבי טרפון זאגט בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת, אז דאס איז די ברכה וואס מען מאכט פאר מען טרינקט, אמר ליה רב חנן לאביי, האט רב חנן געפרעגט אביי הלכתא מאי וואס איז די הלכה, אמר ליה האט אביי געענטפערט פוק חזי מאי עמא דבר גיי קוק וואס איז די מנהג, און די מנהג איז צו מאכן א שהכל פון פריערט, און א בורא נפשות שפעטער, און אזוי איז טאקע די הלכה.